מורי ורבותי, ס'איז ערב שבת זייער שפעט, צו מ'האט יא א גוטע תירוץ, מ'האט נישט קיין גוטן תירוץ, נישט מבטל זיין די קביעות, וויל איך נאר פארלערנען צוויי צוויי נקודות וועגן די סוגיות וואס אונז זענען דא ממשיך צו לערנען, ס'איז אוודאי אויך די סוגיא פון די פרשת השבוע. וואס מען לערנט די פרשה פון יציאת מצרים, די מצוה, מען וויל אונז וואס אונז ווילן פארשטיין לפי דרכינו איז וויאזוי די מעשה פון יציאת מצרים, ווי אזוי די מצוה וואס איז געווען ביי די מעשה פון יציאת מצרים ווערט נמשך אין די מצוה אין די סדר אין די חגיגה פון יעדע יאר פון וחגותם שבעת ימים, שטייט נישט די לשון. שבעת ימים שאור לא ימצא בבתיכם, און אזוי ווייטער ווי שטייט אין די וואכענדיגע סדרה. איז אויך ידוע די מען איז עוסק מען מאכט פון דעם א שטיקל יום טוב זייער אינטערעסאנט שטייט אין די חסידישע ספרים דער נוסח די דורות האחרונים האבן מייסד געווען א א נייע זמן קדוש כאילו א נייע יום טוב וואס הייסט שובבים און די וועג וויאזוי עס שטייט אין חסידישע ספרים און אז דאס האט צו טון מיט ממש מיט אונזער סוגיא מיט אונזער שמועס וואס אונז גייען אונז וואקלען זיך כסדר אונז זענען חוקר כסדר אין די אלע שיעורים וואס מען רופט די זמן מעורר את הקריאה די קריאה מעוררת את הזמן דאס הייסט ס'איז דאך דא די תורה די פרשת פרשת פרשת שמות וארא בא בשלח וואס לערנט דאס די עיקר פיר פרשיות וואס שטייען די מעשה די תורה פון יציאת מצרים די סיפור יציאת מצרים. און ס'איז דאך דא די קדושת היום פון פסח וואס דעמאלטס פייערט מען עס, און ס'איז נישט די זעלבע יא, ס'איז דא טאקע, מען ליינט טאקע פסח חלקים פון פרשת בא און אזוי ווייטער בשלח, אבער עס איז נישט די זעלבע צייט. איז דא אזוי ווי אונז לערנט אונז כסדר, און אזוי לערנען די חסידישע ספרים, איז דא די די התעוררות פון קדושת הזמן, וואס איז אין א געוויסע וועג א מער קטנות'דיגע התעוררות לויט ווי אונז לערנען, דו ווארטסט אז ס'זאל קומען פסח מען זאל מתעורר זיין. איז דא די לימוד, לערנען אויפן סדר הלימוד אפילו די סדר פרשת השבוע, אונז האבן מאריך געווען א פריערדיגע שיעור, איז בעצם א סדר א סדר הזמני ישיבה, דאס הייסט ס'איז דא א ישיבה וואס מ'לערנט די וואך די יאר מסכת כתובות ס'איז דא א כלל ישראל ישיבה וואס יעדע יאר לערנט מען דורך חמשה חומשי תורה, אבער די סדר איז א ישיבה סדר, מ'לערנט לפי הענין, און מער ווייניגער, איז דא אנדערע סיבות פארוואס געוויסע פרשיות קומען אויס אין געוויסע צייטן, ס'איז דא פארשידענע חשבונות, אבער באופן כללי איז א סדר לימוד, נישט קיין סדר פון קדושת הזמן, ס'איז א סדר לימוד. און דא איז געווען אידן וואס האבן אזוי שטארק, אזוי ווי אזוי ווי די חסידישע ספרים זאגן, זיי האבן אזוי שטארק זיך מתעמק געווען ווען ס'איז געווען די סדרות פון שמות, זיך מתעמק געווען אין די תורה פון די פון פסח, פון די ענין הגאולה, פון די ענין ווי זיי האבן עס מפרש געווען על פי סוד, וואס וואס א סוד תשובה, וואס א סוד פגם איז תלוי אין די גאולה, ס'איז א גאנצע דרוש אין די אריזל און די מפרשים ווי אזוי ס'ארבעט. האבן זיי איז דאס געווארן פאר זיי איז שובבים איז כאילו מען פרעגט שובבים וואס איז שובבים? שובבים איז א סארט יום טוב א יום טוב מדרבנן א מין א מנהג אדער איז עס א פרשת השבוע עס איז א יום טוב שנעשה על ידי פרשת השבוע עס איז נישט קיין סאך אזעלכע ימים טובים און עס ווייזט אויף א געוויסע הארה זיי האבן געלערנט נישט אריינגיין באריכות אבער מ'קען מ'קען זעהן אז די די שורש די השתלשלות פון די שובבים בעצם הייבט זיך אן פון דעם אז ס'דא א ווינטער זמן שטייט אין די זמן די ראשונים האבן שוין גערעדט וועגן דעם אז מען ברענגט פון די מאירי און אנדערע אז ווינטער איז א גוטע צייט החורף עדן המאמינים ס'איז א גוטע צייט פאר די עובדי השם ס'דא אסאך צייט ביינאכט מ'קען לערנען ס'איז ווייניגער ארבעט. איז דאס איז דאס איז דאך ממש דאס און דאס שוין ווען מ'איז ממש אריינגעלייגט אין די פרשיות און די פרשיות וואס מ'לערנט יציאת מצרים אבער וואו וואו קען מען זען אז די עיקר איז די עיקר איז די לימוד די עיקר איז די תורה און די תורה איז עס געבט שוין ארויס א א חיות די די קדושה וואס אונז וואס די חסידישע ספרים זוכן און אונז זוכן אויך האט מען גערעדט וועגן דעם צוויי וואכן צוריק א וויכטיגע נקודה יא ווען מ'זאגט קדושת הזמן ס'דארף זיין צייטליך ס'דארף זיין לעבעדיג לעבעדיג איז די טייטש אז ס'לעבט יעצט ביי מיך, אז ס'איז יעצט געז, ס'איז יש מאין, אז ס'איז כחדשים, אז נישט מיינט מען אז לערנען מיינט היפך פון חיות, און ווען מען לערנט, און פון די לערנען מאכט מען א קדושת היום, און פון די לערנען מאכט מען אזויווי א סיום, א יום טוב לר, יום טוב לרבנן, יום טוב לרבנן הייסט ער מאכט א יום טוב פון זיין סיום מסכתא, וואס איז היינט, וואס איז היינט, פרעגט אים וואס איז היינט די יום טוב, ער זאגט נישט קיין תחנון, יא? ווייסט, לכאורה, וואס איז היינט, וואס איז די יום טוב היינט? שטייט נישט אין די לוח גארנישט יא אבער אין ביי מיך אין הארץ שטייט דאס האב איך געלערנט כ'האב געענדיגט א מסכתא דאס איז א סאך א טיפערע יום טוב א יום טוב פאר רבנים פאר די וואס פארשטייען פאר די וואס זענען עולם עוסקת שכל די זענען והערב נא זיי האבן א זיסקייט אין די תורה זעלבע זאך די די שובבים יום טוב איז אזא סארט יום טוב פון יום טוב דרבנן ס'איז אזא סארט איי עס וואס איז היינט? היינט לערנען זיי די פרשה פון יציאת מצרים. היינט איז מען ארויס פון מצרים? ניין, ארויס איז מען געווען אין ניסן, עס איז שפעטער. היינט עסט מען מצה? ניין, מען עסט נישט מצה. איך ווייס אפשר איז דא עפעס א רבי וואס עסט מצה אין פרשת בא. היינט עסט מען נישט מצה. מצה העט מען עסן אין אין פסח, ס'איז א מצוה, די מצוה גייט מיט די סדר לויט די סדר וואס איז נקבע געווארן. ניין, היינט האט מען געלערנט. אהא, מען האט געלערנט, מען האט פארשטאנען די ענין פון יציאת מצרים. מען איז דאך ערשט ארויס פון מצרים דורך די שכל, דורך די נשמה, די אור הפנימי איז ארויס פון מצרים. איז דאך כל שכן אז מען דארף עומד זיין אויף דעם אויף די אור פון יציאת מצרים וואס כ'האב געוואלט זאגן איך האב געזען אין די הקדמה פון בני יששכר זייער אינטערעסאנט און יש להתבונן בו בני יששכר אין זיין הקדמה לכאורה איינע פון די ערשטע ספרים אדער אפשר די ערשטע ספר נישט ממש דא קדושת לוי אויף אויף חנוכה און פורים כ'מיין אז איינע פון די ערשטע חסידישע ספרים זיכער און אפשר ממש איינע פון די ערשטע ספרים דארף חוקר זיין וואס זענען א ספר על המועדים נאר על המועדים יא ס'דא מענטשן וואס שרייבן ספרי דרשות יעדע מאל ווען ס'דא ווען ס'דא א צייט וואס מ'זאגט א דרשה שרייבט א דרשה מיט דרשות חזל און דרשות פון ראשונים און אחרונים בעצם זענען געבויט אזוי יא אין אנדערע ווערטער די דרשות זענען די דרשות פאר די המון עם יא אזוי ווי אונז האבן געברענגט די רמבם וואס לערנט די גמרא אין קידושין אז דער וואס ווייסט נאר מסכתא דכלה ווייסט די יום טוב'דיגע מסכת און ברענגט א ביאור אין אנדערע שיעורים ס'דא מענטשן וואס האט א הלכתא אז אויף לויט זיי וואס מ'דארף מאכן שהחיינו אויף ווען מ'לערנט תורה ווייל ווייל זיי לערנען נאר די תורה הבאה מזמן לזמן א מצוה הבאה מזמן לזמן מאכט מען א שהחיינו יא דאס הייסט דאס איז א חיצוניות'דיגע שהחיינו אין א געוויסע זין יא אונז פארשטייען יא אוודאי אמת אז מ'מאכט טאקע נאר שהחיינו יום טוב פארוואס מאכט מען שהחיינו יעדן טאג ווען מ'לערנט ס'איז דאך כאילו היום ניתנה. דאס איז א מער פנימיות'דיגע שהחיינו, קען זיין מען מאכט נישט אפילו די שהחיינו, ווייל ס'איז א פנימיות'דיגע שהחיינו, מ'דארף עס פילן, דאס איז נישט קיין שהחיינו וואס מען זאגט, א חיצוניות'דיגע, כאטש עס קומט פסח, אקעי, מ'מאכט א נייע מצוה, מען קומט צוריק, והגיענו הלילה הזה לאכול בו מצה ומרור, שוין מאכט מען א שהחיינו, אבער הגיענו הלילה הזה ללמוד פרשת בא, צו לערנען די פרשה, אויף דעם מאכט מען נישט קיין שהחיינו, דאס איז, אויף דעם צו פארשטיין דארף מען האבן אביסל מער חיות פנימיות, און דער וואס האט מער חיות פנימיות דער דארף שוין נישט מאכן קיין שהחיינו, ס'איז שוין א איידלערע זאך פון דעם. פון די שהחיינו, אבער דאך דאס איז דאך די דאך איז די סדר אונז זענען דאך פשוטע מענטשן וואס אונז דארפן האבן די ימים טובים די התעוררות די שהחיינו, און פאר אונז און פאר מענטשן אזוי אונז איז דאס דאך טאקע די דרשות פאר די המון עם, און עס געווען צייטן וואס מען איז מיוחד צו דרשנען יא לא ניתנו מועדים לישראל לעסוק בהם בתורה, דאס הייסט פאר די עולם די תלמידי חכמים לערנען דאך א גאנץ יאר, אבער די רוב עולם לערנט דאך נישט א גאנץ יאר איז. ווען עס קומט א שבת האט מען געשטעלט יעדע אידישע שטאט שוין מיט פון די צייטן פון די תנאים אמוראים מסתמא נאך פריער פון די צייטן פון די מקרא מען זעט שוין אין עזרא און אנדערע האט מען געשטעלט דרשנים זאלן מסביר זיין די תורה פאר די עולם שבת נאכמיטאג יום טוב נאכמיטאג אינדערפרי נאכמיטאג כ'ווייס פונקט וואס די סדר איז געווען און דאס איז געווען די סדר און פון דעם האבן אונז רוב מדרשי חזל זענען בעצם רעקארדס פון די שמועסן יא מדרש איז נישט וואס מ'האט געלערנט אין בית מדרש אינעווייניג על פי רוב אפשר קען מען איינזען אבער א חלק פון די מדרש לפחות

אין אנדערע ווערטער אין די לעוועל איז די ספר על המועדים אדער אפילו ספר על התורה אזוי ווי מ'ברענגט די רמבן'ס הקדמה על התורה ס'איז א דרשה אז די עולם האט צייט צו לערנען שבת זאגט ער זיי אביסל טייטשן אביסל פנימיות אביסל מחשבה אזוי וויפיל מען קען. יעצט די בני יששכר איז די ערשטע ספר און אגעין כ'ווייס נישט אויב די ערשטע אבער עס ברענגט ארויס זייער קלאר די וועזן די עולם זאל קוקן די הקדמה פון בני יששכר זעט מען די פארקערטע א פארקערטע א טאטעלי פארקערטע בליק אויף די ענין פון מועדים עס איז די ערשטע ספר וואס איז געשטעלט נישט ווייל עס איז א ספר דרשות על המועדים ווייל ער האלט אז די אור המועדים אז די קדושת המועדים און די תורת המועדים איז דא אין דעם עפעס א מיוחד'דיגע חלק תורה וואס ער האט זיך געפילט א קאנעקשאן מיט דעם ביי אים האט עס שטארק געלאכטן האט ער געמאכט א ספר און ער ברענגט טאקע די פסוק ובני יששכר יודעי בינה לעתים לדעת מה יעשה ישראל דאס הייסט די טייטש אז די בני יששכר זענען דאך די חכמים יא ער האט זיך מקשר געווען זיי זענען יודעי בינה לעתים יא וואס קען מען טייטשן די פסוק? איך ווייס נישט אויב ס'איז די איינציגסטע טייטש, אבער מ'קען טייטשן די פסוק, אז אויב מ'זעהט אין מגילת אסתר, יא, חכמים יודעי העתים, וואס טייטשט חכמים יודעי העתים? דאס איז פשוט טייטש קען מען טייטשן פון די הסתכלות פון די המון עם, ביי די המון עם איז, וואס איז א חכם? א חכם איז דער שבת דרשן, יא, א גאנצע וואך דרייט ער זיך מיט זיינע חברים און מאכט ביזנעס, ס'איז דא איין סארט חכם. ס'איז די חכמים וואס זענען יודעי בינה לעתים, זיי ווייסן, קודם כל די חכמים זענען טאקע קובעי די מועדים, זיי זאגן ווען די מועדים איז, און אויף ימים טובים זענען די חכמים קאנעקטן זיך מיט די המון עם, יא, די חכמים זאגן פאר די פאר די עולם וואס צו טון, א חכם איז א יום טוב זאך, חכם איז א בחינת שבת, ס'הייסט שבת טרעפט מען זיך מיטן חכם, יא, און בני יששכר וויל לעבן אין די זעלבע וועג אבער ער לערנט עס טיפער, ער לערנט עס אנדערש, און אפשר אפילו פארקערט, און בני יששכר וויל זאגן. אז ס'איז דא אזא זאך וואס הייסט קדושת הזמנים, וואס הייסט קדושת א קדושת שבת, א געוויסע, און ער איז מגדיר וואס ער מיינט, ס'הייסט וואס ער וואס ער פילט מיט דעם, ער זאגט אז אידן פילן עס, אידן דקדשינהו לזמנים אידן, טייטשט ער דארט אידן וואס קדשינהו לזמנים זענען אזעלכע אידן וואס זיי האבן א געפיל אין די אין די זמנים, וואס דקדשינהו לזמנים האט נאך א דיוק וואס ער לערנט אנדערע פלעצער, אליינס רעדט ער וועגן דעם אבער, ס'איז דא א כלי, א ריכטיגע כלי פאר די קדושת שבת, קדושת המועדים. און זיי פילן עס, יעצט יעדע איד, נישט אלע אידן האבן עס גלייך, ס'הייסט דא איז דא א אור, א אור, א טיפע אור, א אור תורה, ער גייט זאגן, ער זאגט אז עס איז די אור התורה, וואס ווער ס'איז א תלמיד חכם, ווער ס'איז א מוכשר, ווער ס'איז א כלי מוכשר, מאכט די ריכטיגע תשובה, געמאכט די ריכטיגע הכנה, געמאכט די ריכטיגע ישוב הדעת, ער איז דער יודע בינה לעתים, און נישט יעדער איינער קען זיין יודע בינה לעתים, נישט סתם ווייל ער האט געלערנט א גאנץ יאר, דאס הייסט אזוי ווי מ'לערנט פשט, ער האט געלערנט א גאנץ יאר, האט ער א שיעור צו זאגן אויף יום טוב, ניין.

קריגט צו זיין נשמה, צו אים איז אים לייכט עס קלאר, א אנדערע מענטש, אה, מי שטרח בערב שבת יאכל בשבת, אז נישט טרח בערב שבת, האט נישט ריכטיגע הכנה, האט נישט ריכטיג נישט אפגעווישן זיינע פענסטערס, איז נאך דא פיל מיט שמוץ און שניי, ער קען דאך נישט דורכזען. אז א צדיק איז אזא סארט איד וואס האט זיך אפגעווישן די גלעזער, יא, אפגעווישן די גלעזער דאס איז וואס די בני יששכר, די יודע בינה לעתים דארף קענען טון. און יעצט האט ער זיך אפגעווישן די גלעזער, עס קומט א שבת, ער זעט א, ער זעט א לעכטיגקייט, ווערט אים לעכטיג די וועלט, ווערט אים לעכטיג די תורה, ווערט אים לעכטיג, זאגט ער די תורה, און ער האט ווייס אלעס געזאגט, הייסט וואס מיינט ער צו זאגן, יא, דארף איך וויסן, ווען מען זאגט א זאך, ער פילט קדושה, וואס הייסט ער פילט קדושה, יא, עס איז געווען אסאך שיעורים וועגן דעם, וואס הייסט אבער אונז רעדן יעצט הלכה למעשה, וואס הייסט ער פילט קדושה, זאגט די בני יששכר, ער פילט אז זיינע תורות גייען אים בעסער. זיי האבן געברענגט לעצטע און די חזון איש וואס זאגט דאס, די בני יששכר ברענגט עס אין זיין הקדמה, דער וואס איז מאכט א הכנה אויף שבת, שבת קומט פילט ער חידושי תורה, פילט ער די תורה שטימט אים בעסער, פילט ער געוויסע לעוועל פון תורה וואס וואס איז טיפער ווי וואס ער טראכט קען טראכטן א גאנצע וואך, אוואדע לערנט ער א גאנצע וואך, אדער ער האט דאך צייט, ער איז דאך א תלמיד חכם ער לערנט א גאנצע וואך, אבער טאקע וועגן דעם וואס ער האט געלערנט א גאנצע וואך און געמאכט הכנות הלב און ער האט געמאכט ישוב הדעת, ער האט געשלאפן ערב שבת ווי די חסידישע אידן זאגן, איז האט ער

דאס איז די תורה וואס מען דאס איז די ארט וואס א איד דערפילט שבת וואס הייסט ער פילט שבת ווען ער זעצט זיך לערנען שבת צו ער לערנט גמרא תוספות צו ער לערנט זוהר צו ער לערנט פילאזאפיע וואס ער לערנט נאר שבת איז עס א האט עס א שבת'דיגן טעם מיט אנדערע ווערטער ער זאגט בעסער ער זאגט א בעסערע שיעור שבת ממילא זאגט דער בני יששכר איז דא א א מדוע את הולכת אליו היום לא חודש ולא שבת מכלל דבחודש ושבת דארף מען גיין צום חכם, פארוואס דארף מען גיין צום חכם חודש און שבת איז עגעין, על פי פשט האסט ביז יעצט געלערנט, די גאנצע וואך ארבעטסטו דאך, לערנסט דיך נישט, האלטסט נישט צו, האסט נישט וואס צו לערנען, שבת האסטו צייט, דארפסטו גיין צום חכם מקבל זיין פני רבו, דאס הייסט כדי זיין אביסל צייט, יעצט איז די צייט וואס א בעל הבית גייט צום רב, דאס איז די פשוט'ע טייטש, דאס איז ליטווישע טייטש, די נגלה'דיגע טייטש, קומען די מקובלים זאגן שוין די טייטש, נישט די ערשטע וואס זאגט דאס, און די חסידים זאגן. אז ניין, טייטש איז אינגאנצן אנדערש, טייטש איז, דו ווילסט באקומען די, נישט ווייל ס'איז יום טוב דארף מען גיין צום רעבין, נאר כדי ס'זאל זיין יום טוב דארף מען גיין צום רעבין. איך זאג נישט הלכה למעשה, איך זאג די איידיע וואס ער זאגט. איך גיי זאגן וואס איך וויל זאגן הלכה למעשה אין א מינוט. פארוואס? ווייל דו דו ביסט דיין חלק אין שבת, דיין, יא, וועסט זיין, ווי מ'זאגט, ווי מ'זאגט, קדשנו במצוותיך, מ'זאגט מ'בעט דאך שבת, מ'קען קוקן אין די סידור פון שבת, זאגט דיך דאס, יא, וואס דארף א איד בעטן אויף שבת? יא אזויווי יענער האט געזאגט ס'דארף האט קוגל אויף שבת האט פיש אויף שבת האט טשולענט אויף שבת ווי איז דא שבת אויף שבת יא וואס טייטש שבת אויף שבת קוק אריין אין סידור וועסטו זען רצה נא במנוחתנו קדשנו במצוותיך ותן חלקנו בתורתך דאס הייסט ס'איז דא א חלק תורה א חלק תורה פון שבת חלק תורה שבת פון תורה תורה פון שבת און

דעמאלטס וועסטו הערן א אנדערע סארט תורה, וואס וועסט הערן א גאנצע וואך, אין אנדערע ווערטער אויב דו וועסט גיין לויט די טייטש, קען מען נישט גיין צום רעבען פרייטאג און זונטאג, קען מען זיך, מען קען גיין, א נארמאלער א תלמיד חכם גייט צום זיין רבי פרייטאג און זונטאג, אבער ער וועט הערן א אנדערע סארט תורה, ער וועט הערן די זונטאג תורה, שבת תורה, און די שבת תורה פון די רבי וואס איז אויף א גרעסערע מדריגה, וואס האט א קלארערע קלארערע גלעזער, קען בעסער זעהן די שבת.

פשוט די פשט וואס איז געווען וואס איז געווען פארדעם ממילא יעצט מיטאמאל די ספר על המועדים איז נישט די ספר וואס איז מער פשוט אזוי ווי די אמאליגע ספרים די דרשות ספרים זענען מער דברים יותר פשוטים וואס מ'קען זאגן פאר די המון עם וואס קען זאגן פאר פשוטע פארקערט דאס איז די טיפערע תורה די טיפערע תורה די מער יחידי סגולה'דיגע תורה מ'דארף טאקע איז איז דאס און מ'דארף טאקע גיין צום יחיד סגולה צו דעם תלמיד חכם אויף שבת כדי ער זאל זאגן די יחידי סגולה תורה דאס איז די

חזר'ט זיך איבער, ער איז זיך מתעמק, ער וויל עומד זיין על דעת רבו. דעמאלטס ווערט די תורה מתרבה און מתברך, עס ווערט די תורה, עס איז דא א נייע תוספת אור, א נייע קלארקייט, א נייע לעוועל פון פון תורה, ווען מען גייט אהיים, עס איז נישט גענוג צו גיין זיצן, זיצן ביים רעבען און הערן, מען דארף הערן, אראפשרייבן, זיך איינ'חזר'ן, איך ווייס, און אהיימגיין, און בינו לבין עצמו חזר'ט ער עס, מ'באטאפט עס נאכאמאל, מ'ברענגט עס למעשה, דעמאלטס באקומט עס דא א נייע לעוועל, דאס איז נאך א חלק פון עבודה, דאס איז די עיקר חלק, אבער מ'קען נישט, כ'ווייס, כ'ווייס נישט נאכנישט ווער האט א רבי וואס בכלל ס'לוינט זיך צו גיין צו, אבער אפילו ווען איינער האט שוין יא א רבי וואס מ'קען פון אים הערן, איז די עיקר הארה פון די תורה איז אזוי כאילו ביי די אור חוזר, מ'גייט אהיים, טראכט זיך אריין אין די תורה וואס דער רבי האט געזאגט, יעצט יעצט ווערט שוין דאפלט די תורה, ווערט ממש א נייע לחם משנה, ווערט א א נייע סארט תורה. יעצט זאגט דער בני יששכר, ס'איז פשוט ביי אים, אזוי הוא הדין, א מענטש אליינס, דאס זאג איך יעצט געזאגט פארוואס גייט מען צו דער רבי שבת, ווייל דער רבי האט א שבת'דיגע תורה, האט א ביסל בעסערע שבת'דיגע תורה, ער זאל דיך אויסלערנען, אקעי. זאגט דער בני יששכר, רעדט זיך אז ער איז שוין געווען דער רבי, כאילו. און אז דו ביסט דער רבי, יעדער איינער איז דער רבי פאר זיך, יא, פון דער, פון די תורה אליינס, זאגט ער איז אויך דא אזא ענין אז נעם די תורות וואס מען האט געלערנט שבת, די השגות וואס מען האט משיג געווען שבת, די יום טוב שבת, און מען קען זאגן בכלל בעת רצון ווען עס איז א גוטע זמן, ווען א מענטש חזר'ט זיך עס איבער אבער עס איז שפעטער, קומט אן זונטאג און ער שרייבט עס אפ,

אפגעשריבן און באארבעט, און יעצט וואס ער וויל זאגן דא, וואס זיי ווילן אונז אויסלערנען דא, איז די באארבעטונג וואס מען זיצט יא, די הווא אמינא, מען דארף דאך דאס אויפנעמען מיט א הווא אמינא, עס איז געווען שבת, לאמיר זאגן, לאמיר פארשטיין די צווייטע וועג פון שבת, יא שבת איז די מעמד מתן תורה, שבת איז די ווען מען קאנעקט זיך צו די שורש התורה און מען באקומט נייע תורה, עס איז כאילו יא ניט, עס איז טאקע א שהחייני'דיגע תורה, יעצט קומט א זונטאג און ער שרייבט אפ די תורה, נו, ער מאכט א קאפי פעיסט, ער דארף איבערשרייבן וואס ער האט געשריבן, איך ווייס ער זאל נישט פארגעסן, ער וויל קענען ארויסגעבן אין א ספר, דארף ער עס אראפשרייבן, איז דעמאלטס איז שוין וואכעדיג, דעמאלטס, דעמאלטס, אדער אזויווי אנדערע, אנדערע מענטש קען זאגן, דעמאלטס טראכט ער שוין שכל אנושי, דעמאלטס טראכט ער שוין נישט, נישט מיט רוח הקודש, נישט, נישט, עס האט נישט קיין חיות, נישט קיין כח, ס'איז, נו, מ'שרייבט עס אראפ, כ'ווייס. וואס איז בולט פון די בני יששכר אז דאס איז נישט ריכטיג אפילו אויב מען פארשטייט אז די תורה וואס מען ווען מען איז עס משיג בשעת חידושה און בשעת ווען ס'איז מיט קולות וברקים און ס'איז שבת ביינאכט און מיט דעם פארשטייט ער עפעס א ענין אזוי מיט א קלארקייט און ס'איז ממש און ס'איז זייער שווער אסאך מאל יא דאס איז דאך וואס איך וויל אנקומען אסאך מאל א מענטש דארף לאו דווקא שבת אבער שבת איז א משל אבער א מענטש האט זיך האט זיך מחדש געווען עפעס א חידוש תורה, בשעת ער האט זיך מחדש געווען, בשעת ער האט עס געלערנט, איז געווען מורא'דיג קלאר, ס'איז ממש, האט זיך ממש געוואלט טאנצן וועגן דעם, שפעטער וויל ער עס איבערזאגן פאר א צווייטן, און עס קומט ער קעקעצט עפעס, ער זאגט אים יא און ער, און ער כאפט נישט, פארוואס בין איך געווען אזוי עקסייטעד, אה, אפשר בין איך סתם געווען נאריש, איך האב געמיינט אז עס איז א מורא'דיגע תורה, עס איז גאנץ א פשוטע זאך. פשט אז דא איז דא נאך אן עבודה, נאכדעם וואס מען פארשטייט עפעס, נאכדעם וואס ס'איז דא אזא בחינת שבת, איז דא נאך א גאנצע עבודה, א גאנצע עבודה פון, עס איינ'חזר'ען דאס וואס דער רבי האט געזאגט, אזוי ווי דאן זאגט דער בני יששכר, אזוי ווי דער רבי זאגט דאך עפעס, איז נישט גענוג צו הערן פון די רבי'ן, ווען מ'הערט פון די רבי'ן איז נאך אזוי ווי בחינת אור מקיף, יא, עס איז זייער געשמאק, דארפסט דאך אהיים גיין, דארפסט עס איבער קוקן, דארפסט זען וואס דו קענסט טון מיט דעם, וויאזוי דו פארשטייסט עס טאקע, זיך מסביר זיין, און נאך מיט לבושים, און נאך הסברים, און אזוי ווייטער. די זעלבע זאך ווי דו אליינס האסט באקומען א תורה, ווען עס איז געווען ביי דיך אליינס שבת, האסט אליינס מחדש געווען, בזכות, בכח סגולת השבת, בכח ס'איז געווען אזא מצב, ס'איז מער א פתיחת הלב, מער א נשמה יתירה, האסט, משיג געווען בעסער די תורה, יעצט גיי אהיים, ביי זיך אהיים און טראכט עס איבער די תורה און די איבערטראכטן איז נישט צו הרג'ענען די תורה נישט עפעס א חסרון וואס עס פעלט יעצט אין די חיות פעלט יעצט אין די לעבעדיגקייט פארקערט עס איז מוסיף לעבעדיגקייט יעצט יעצט ערשט מיטאמאל קומט עס א נייע אור מיטאמאל קומט עס תוספות אן אזוי ווי למשל מ'קען טאקע זען א ספר אזוי ווי בני יששכר ווען ער שרייבט עס איבער עס ווערט נתחדש נאך, ווערט עס קלארער, ווערט עס בעסער די תורה, עס ווערט נישט, נישט אז עס ווערט שוואך, עס גייט אראפ א מדריגה, פון שבת תורה איז געווארן וואכעדיג תורה, פארקערט, סאו יעצט די וואכן טעג זענען מוסיף אין די שבת, אדער אין אנדערע ווערטער, מען קען צוריק גיין וואס אונז האבן געזאגט, לאמיר זאגן עס איז געווען די ערשטע מאל יציאת מצרים, יא? אלעמאל חזר'ן אונז די ווארט פון דער קאצקער רבי, ער האט געזאגט אז ווי קען מען זאגן תהלים אין איין טאג, און דוד המלך האט עס גענומען זיבעציג יאר, יא? איז וואס הייסט? די ערשטע מאל וואס ער האט געזאגט, יא, הושיעני אלהים כי באו מים עד נפש, ווען ס'איז טאקע כי באו מים עד נפש, יא, כפשוטו ממש, יא, ס'איז א משל אויף זיינע שונאים וואס זאלן זיין ממש כי באו מים עד נפש, דעמאלטס איז עס געזאגט, דעמאלטס דאס הייסט, דאס הייסט א דבר תורה, דאס הייסט א תפילה, הושיעני אלהים כי באו מים עד נפש. יעצט אז עס שטייט עס האט מען אפגעשריבן, און איינער האט אפגעשריבן די תהלים, יעדע מאל געהאט א גוטע תפילה האט ער עס אפגעשריבן, יא, אפגעשריבן און אפגעשריבן, און ס'איז געווארן א גאנצע אוסף יעצט, הושיעני אלהים כי באו מים עד נפש טבעתי ביון מצולה ואין מעמד באתי במעמקי מים ושבלת שטפתני יגעתי בקראי נחר גרוני אזוי נאך א גאנצע זאג אכטס יא איז דאך נישט געזאגט תהלים איז דאך זאגט די קאצקער רבי יא אבער באמת אוואדע איז דא דאס טאקע א ריכטיגע וועג פון זאגן תהלים אבער באמת ס'איז דא א סערטען סענס און ס'איז דא א וועג וואס די צווייטע הושיעני אלהים כי באו מים עד נפש האט אין זיך דאס מער קלארקייט ווי די ערשטע, ס'האט אין זיך א ברייטערע קלארקייט ווי די ערשטע, ווייל ס'איז נישט דו שרייסט הושיעני אלהים אקעי. יעצט האסטו אראפגעברענגט אין די וועלט א נייע פסוק, א נייע וועג פון זאגן, אדער א נייע וועג פון מתפלל זיין לאמיר זאגן, יעצט. דארף מען זיך נאר אויסברייטערן, ס'קען זיין מ'דארף מגיה זיין א ווארט, קען זיין בשעת מעשה האט מען עס געזאגט, מ'האט נישט געזאגט ריכטיג, מ'האט געמאכט א טעות, אפשר איז איין זאך מ'דארף עס מגיה זיין, מ'דארף עס אויסברייטערן, מ'דארף עס מסביר זיין בעסער, נעבעך איינער זאגט הושיעני אלהים, כי באו מים עד נפש, הייבט אן צו פארשטיין וואס איז די מים, וואס איז די עד, וואס איז די נפש, דאס איז אוודאי נישט א, נישט מנותק, נישט אפגעטיילט פון דאס מצב וואס האט זיך געקאכט און ער האט טאקע געהאט די בקשה, נאר פארקערט. ער נעמט די מצב, די וואס איז געווען אזוי ווי א נקודה, איז געווען אזוי ווי א אנארטיקולעיטעד תחושה, און ער ארטיקולעיט עס, ער גיבט עס ארויס, ער ברענגט עס ארויס, ער איז מפרט אין א נעם אין פרטים און ער מרחיב, און ס'גייט אים אריין אין אלע, אין רמ"ח איברים, ס'ווערט א גאנצע, ער מאכט א גאנצע בנין דערפון, דאס איז דא א מעלה. און די מעלה איז נישט די זעלבע זאך אזוי ווי מיר זאגן אז ווי מ'איז ארויסגעגאנגען בצאת ישראל ממצרים זיי גייען האבן הרים רוקדים די גאנצע זאך פסח ביינאכט און דורך דאס מאכן אונז נאך פסח ביינאכט יא מ'מאכט א גאנצע כאילו היום יצאו ממצרים און אזוי ווייטער דאס איז א קאכעדיג טאנצעדיגע יציאת מצרים. נאכדעם קומט פרשת בוא נעקסטע יאר איך ווייס פארדעם נאכדעם נישט קיין חילוק צו ס'איז פארדעם אדער נאכדעם יעצט רעד איך פון די נאכדעם יא אסאך מאל רעדן מיר פון די הכנה יעצט רעדן מיר פון די נאך שבת פון די זונטאג. דא טראכט זיך איבער, אז משה רבינו אליינס האט דאך אזוי געטון, יא? ס'איז ווען ער איז געווען פרשת בא האט ער נישט געשריבן מסתמא דעמאלס געשריבן לויט ווי מען לערנט דאך תורה חתומה ניתנה שפעטער האבן עס אראפגעשריבן, האבן עס אראפגעשריבן האט מען יעצט ערשט געכאפט וואס איז טאקע דא געווען, נישט אזוי אזוי ווי אמאל געשעט אז ווען ער זאגט עס איבער ווערט עס פארוואסערט, כאפט ער נישט וואס איז געווען עקזעקט, פארקערט. אה, יעצט פארשטיי איך וואס איך האב אזוי מאכט זיך אויך אמאל יא א מענטש גייט פארשטיין כאפט א ווארט אליינס אדער געהערט פון זיין רבי אבער עס קען זיך אויך מאכן ביי זיך אליינס געכאפט עפעס ער האט נישט געכאפט וואס ער כאפט שפעטער האט ער נאכגעקוקט האט אויסגעברייטערט א הבנה האט געקוקט אין אנדערע צדדים האט פארשטאנען אה יעצט פארשטיי איך וואס גייט פאר יעצט פארשטיי איך וואס דער רבי האט געזאגט יעצט פארשטיי איך וואס איך אליינס האב געזאגט שבת יעצט איז די וואכן טאג נישט נאר איז עס שיינט אים אסאך מער ווי שבת איז דאס איז. ערשטע נקודה וואס איך האב געוואלט דא מאריך זיין איך ווייס נישט ווי מ'קען עס אריינלייגן אין די זוהר דא פון די מועדים ער ברענגט א אנדערע זוהר אבער דאס איז א וויכטיגע נקודה וואס וואס מ'קאנעקט יעצט וויל איך נאר גיין נאך איין טריט ווייטער מיט דעם מיט די נקודה טאקע גיין איין טריט ווייטער און מסביר זיין נקודה חשובה מאוד וואס איז ממש די שורש פון אסאך ענינים אין די קדושת המועדים אונז האבן א טעות אונז האבן אסאך טעותים אונז האבן א טעות אין די, און טאקע אין די משל וואס כ'האב געזאגט פון די קאצקער אימרה. מ'זוכט אלץ צו זיין אויטענטיש, מ'זוכט אלץ צו זיין אריגינעל, מ'רעדט אסאך וועגן דעם, יא. איינער דומה, איינער וואס ער זאגט נאך, ווי איינער וואס איז, יא. איינער וואס מאכט זיך, איינער וואס איז. מ'דארף זיך נישט מאכן, מ'דארף זיין. לויט דעם קומט אויס פאר אסאך מענטשן מען רעדט וועגן קדושת הזמנים. טאמער וואלט איך געמאכט אליינס א יום טוב, האט ער נישט נאר געמאכט אליינס, יא, איז ווי שארף, איך מאך די מינוט א יום טוב, ס'איז געשען א ישועה, ס'איז געשען עפעס, אים געלונגען עפעס, אה, ער מאכט ער ברענגט א קרבן תודה, לכאו' איז עפעס א תודה, ער זאגט, וויאזוי גייט עס, טענק יו השם, יא, טענק יו השם, איז דאס איז א טענק יו, דאס איז געזאגט. און טאמער זאגט ער ווייסטו וואס מ'דארף זיך קובע זיין א יום טוב, קובע זיין יעדע מאל יעדע מקום שעשה לי נס במקום הזה שעשה לי נס בזמן הזה, דארף עס זאגן נאכאמאל, איז שוין שוואכער, איז שוין נישט די זעלבע די צווייטע מאל, די צווייטע מאל איז שוין, שוין אזויווי א רושם ס'ווערט שוואכער און שוואכער, יא ס'ווערט פארגעסן, נאך אביסל פאר יאר שוין גאנץ פארגעסן. די זעלבע זאך טראכטן מענטשן, אונז מאכן די ימים טובים וואס אונז האבן מקבל געווען פון אונזערע זייער א לאנגע צייט צוריק פון יציאת ישראל פון מצרים. עס וואלט געווען בעסער די אייגענע, עס איז טאקע דא אייגענע, מען דארף טאקע מאכן אייגענע, א איד דארף מאכן זיין אייגענע ימים טובים, זיין אייגענע יא אזוי ווייטער, אבער מען דארף אנהייבן צו פארשטיין אביסל אז דאס איז נישט אזא גוטע זאך די הבנה, עס דא פעלט עפעס אין די הבנה. גערעדט וועגן דעם אביסל מער באריכות לעצטע וואך אין די שיעור דאנערשטאג נאכט, עס פעלט עפעס אין די הבנה. אויב דו קענסט נישט נאכזאגן, איבערזאגן, נישט מיט א אלטקייט, פארקערט אוודאי, זאגן אלטקייט איז נישט גוט, זאגן נאכזאגן וואס האסט וואס האסט געפילט נעכטן, נאכפילן וואס מען האט געפילט נעכטן, נאך סתם א פאראדאקס, מען קען איבערפילן וואס מען האט געפילט נעכטן, וויאזוי וויי וואס מיינט דאס בכלל? אוודאי. אבער דאס איז דאך די גאנצע סוד ווען זיי זאגן אז מען דארף לערנען תורה כאילו היום ניתנה, סליחה כאילו, יא שוין כאילו, אבער היום ניתנה, יא, כאילו היום ניתנה, דאס טייטש אז ס'איז דא אזא חכמה, און דאס איז אפשר די עיקר חכמת הקדושה, די עיקר חכמת הזיכרון, זכר ליציאת מצרים, זכר למעשה בראשית, איז דא א חכמה וואס זאגט אז מען קען לערנען די צווייטע מאל ניי, די צווייטע מאל קען אויכעט זיין ניי, די דריטע מאל, די צענטע מאל, די הונדרעטסטע מאל, און נישט נאר ס'קען זיין ניי, ס'קען אפשר זיין אפילו מער ניי ווי די ערשטע מאל, כ'קען נישט מסביר זיין ווי אזוי דאס קען זיין, אבער לפחות דאס, ס'איז דא א וועג און כ'וועל מסביר זיין וואס און פארוואס, וויאזוי, וואס מיינט עס, וויאזוי קען עס זיין. מ'דארף דאך פארשטיין אז אלט און ניי זענען נישט נאר מושגים אין צייט. אונז ווילן זיך מפשט זיין, על פי רוב, אונז ווילן גיין פארקערט, אבער באופן כללי וויל מען זיך מפשט זיין די אלע זאכן פון זמן. צייט איז א, איין וועג וויאזוי די וועלט צעטיילט זיך און אזוי ווייטער. אבער בעצם ווען מ'זאגט ניי און אלט, ווען מ'זאגט חיות און נישט חיות, מיינט מען דאך נישט אמת'דיג. וואס מ'מיינט איז, אזוי ווי די משל וואס עס שטייט אין אלע ספרים, אזוי ווי א מעיין. דאס הייסט ניי טייטש אזוי ווי עס שטייט ביים קוואל, פרישע וואסער, יא מים חיים, לעבעדיגע וואסער, דאס הייסט דעם לשון לעבעדיג, יא נאך לעבעדיג, לעבעדיגע וואסער, דאס הייסט לעבעדיגע וואסער, עס קומט יעצט ארויס פון קוואל, יעצט פון דער ערד, פון דער מקור פון וואסער, וואטעווער, כאפ מיך שוין יעצט פון וואו עס איז געקומען פריער, פון דער מקור פון דער וואסער, יעצט ארויסגעקומען, וואו, אזא פרישע, פרישע גלעזל וואסער, און עס פארט אראפ אלע פייפס ביז עס קומט אן, עס איז שוין דורכגעגאנגען צען אנדערע פייפס מיט פילטערס מיט זאכן, עס איז שוין אלטע וואסער, עס איז שוין נישט, שוין סטעיל, עס איז שוין נישט פריש, יא. יעצט אז דו פארשטייסט דאס ווען מען זאגט ניי מיינט מען נישט אז עס איז היינט געבוירן געווארן איך ווייס נישט אז עס איז היינט געבוירן געווארן סקזאלע קען זיין אין די קוואל איז געווען פאר אייביג קען זיין עס גייט צו כסדר קומט עס פון די קוואל נישט קיין נישט די ערשטע מאל וואס גייט ארויס פון די קוואל יעדן טאג קומט ארויס פון די קוואל וואסער אבער דער חיות די התחדשות איז נישט תלוי באמת בזמן ווען מען זאגט התחדשות זמן די ערשטע מאל מען זאגט אין תוקף כחסידות בתחילתו מיינט מען נישט באמת די ערשטע מאל, ס'הייסט אוודאי די ערשטע מאל איז א גוטע וועג, אסאך מאל די ערשטע מאל איז די איינציגסטע פלאץ ווי מענטשן כאפן די סארט חיות, אבער מיינט נישט די ערשטע מאל, מיינט די ערשטע פלאץ, מען מיינט צו זיין נאנט צו די שורש החיים, יא, אין אנדערע ווערטער לאמיר זאגן א פשוטע משל יא, א איד האט קריעטיוויטי, ער איז א קריעטיוו יא, דאס וואס מיר רעדן איז דאך א כח יצירה, דאס איז דאך די א געטליכע כח וואס א מענטש האט, ער איז קריעטיוו, ער קען מחדש זיין א נייע ניגון, שירו להשם שיר חדש, ער האט א קריעטיוויטי און ס'קומט ארויס א נייע ניגון. איז יעצט פילט ער קאנעקטעד מיט די שורש. יעצט צו זען ווען ער זאגט עס איז לעבדיג פארוואס איז עס לעבדיג ווייל ס'איז נישט ווייט פון זיין שורש ס'איז ממש ביי די קריעטיוויטי אליינס יעצט בשעת מעשה האט ער עס געזאגט יא. יעצט וויל איך דיך פרעגן א קשיא וואס איז שילדיג די קריעטיוויטי האט עס שוין נעכטן מחדש געווען וואס איז שילדיג? ווייל ס'דא אזא כלל אז מ'טאר נישט, מ'קען נישט איבער מחדש זיין זאכן, מ'קען נישט, די כח הקריעטיוו איז דאך א כח בנפש, לאמיר זאגן איינער האט א גוטן חידוש, איז ווייל ס'האט שוין געזאגט נעכטן טאר עס נישט נאכאמאל מחדש זיין? ווער זאגט אז ווען מ'לערנט מחדש חידושי תורה מיינט עס זאגן נייע זאכן וואס האסט נישט, וואס האסט שוין פארגעסן אדער וואס האסט נישט געוואוסט פארדעם? מחדש זיין מיינט קריעיטן. איך קריעט עס יעצט. איי איך האב עס אויך נעכטן קריעטעד, בסדר, וויאזוי פארוואס איז עס נישט קיין לאגיש, ס'איז נישט קיין לאגישע טענה, נעכטן האט ער עס קריעטעד און היינט אויך, אז אויב מען פארשטייט עס קריעטעד מיינט די ערשטע מאל קיינער האט בצורה חיצונית קיינער האט עס נישט געזען, שוין האסט עס שוין געזען נעכטן, אבער איך רעד דאך נישט יעצט פון דעם, איך רעד דאך פון די חיות פנימיות, איך רעד אז איך האב עס יעצט, איך האב עס יעצט פריש געבאקן, איך האב עס יעצט פריש געבאקן. דער דבר תורה וואס איך האב עס יעצט געבאקן. איי איך האב געטראכט פון דעם נעכטן? נעכטן האב איך עס אויך פריש געבאקן. איי איך וועל עס זאגן נעקסטע יאר פרשת בא נאכאמאל? וועט מען עס דעמאלטס פריש באקן, אויב נישט וועט מען עס טאקע נישט זאגן. אבער איך האב עס פריש געבאקן היינט. פריש געבאקן, די מושג פריש געבאקן, די חיות פריש געבאקן, חיות פריש ארויסגענומען פון קוואל, דאס איז א מושג. און אויב א מענטש טוט, און אוודאי אויב עס איז אנגעצינדן טאקע, עס איז טאקע. נעשה כמעין המתגבר וועט זיין נייע חידושים יעדע מאל, אויך באופן פרטי, אויך ממשות'דיגע זאכן בחיצוניות, אבער ס'נישט די עיקר, די עיקר איז נישט די חידושים פארקערט, ס'קען אפשר זיין חידושים חיצוניים וואס זענען, האבן נישט קיין חיות, ס'נישט קאנעקטעד מיט די מעין, ער זאגט א נייע א נייע גימטריא, וואס גייט מיך אן צו ס'איז א נייע גימטריא, ווייל קיינער האט נאך נישט געהערט נאך נישט די גימטריא אין די וועלט, און אויב מ'וועט קוקן אין אוצר החכמה וועט מען טרעפן אז איינער האט עס יא געזאגט, אה איז אויס, איז ער נישט אזוי לעבעדיג, ס'איז דאך נישט די טייטש, און א גרויסע זאך, גרויסע חלק פון חכמה, און עס רעדן אסאך. איז צו קענען אליינס מחדש זיין זאכן יא למשל עניני חכמה די כוחות פון א חכם איז אז מען פארשטייט עס יא לערנט בעיון אז ער פארשטייט עס כאילו ווען ס'וואלט נישט געווען די גמרא וואלסטו געקענט אליינס מאכן די גמרא יא יעדער איינער וואס לערנט גמרא ווייסט אז לערנען גוט מיינט אז מ'איז מכוון צו אלע קשיות פון די מהרש"א יא אלע כ'ווייס נישט אלע אבער רוב יא. און די אויב אזוי איז א שאד די צייט די מהרש"א האט שוין מחדש געווען די אלע קשיות פארוואס לערנען עס נאכאמאל ווייל מען לערנט נישט כדי צו וויסן אויב מען דארף דאס טון עס איז איין סארט לערנען מען לערנט כדי צו צו לעבן כדי צו זיך מחיה זיין מיט די חיות וואס ליגט אין די ענין אין די מושג די מושג ווערט נישט אלט עס ווערט אלט אויב מען זאגט עס נאך אבער אויב מען איז מחדש צוריק אליינס איי איינער האט עס פארדעם מחדש געווען איי איך האב עס אליינס מחדש געווען נעכטן סאו וואט. כ'קען עס נאכאמאל מחדש זיין. ס'איז דאך א פאקט. שטעל דיך פאר איך וואלט נישט געוואוסט אז די מהרש"א פרעגט די קשיא, וואלט איך עס סתם געמאכט א אייגענע מהרש"א. און יעצט אז די מהרש"א האט עס געוואוסט בין איך שולדיג? וואס איז מפני ש מפני ש איך בין געבוירן צו שפעט ווייל ס'איז שוין געווען די מהרש"א וועל קענען מיר נישט מחדש זיין? מחדש זיין חידושי תורה מיינט אז איך איך לערן יעצט און כ'האב אריינגעטראכט אין דעם אליינס מיט מיין כח היצירה מיט מיין כח החידוש מיט מיין כח העמוק האב איך דאס מחדש געווען. די זעלבע זאך איז מיט קדושה די זעלבע זאך איז מיט יסודות מיט אלעס. איז אז איינער האט שוין נעכטן מחדש געווען, איך אליינס האב שוין נעכטן מחדש געווען, נישט מעכב,, עס גייט מיך נישט אן, דארף נישט פילן שלעכט, פארקערט אפשר, איך גיי נישט אריין, אבער עס איז גוט. איז דאס איז דער זעלבע וועג דארף מען זיך אנהייבן צו לערנען, זאגן שירה לשם שייחודו, זאגן שבת, ווי זאגט רבי מענדל וויטעבסקער האט געזאגט ער פילט יעדע שבת כאילו עס איז קיינמאל נישט געווען קיין שבת, גייט קיינמאל זיין א שבת, ער איז געווען א פאנטאזירער, יא. וואס הייסט ביסט משוגע געווארן זעקס טעג צוריק געווען שבת זעקס טעג עס רייסט לעוועל פון חי' איז נישט קיין לעוועל פון דמיון נישט קיין לעוועל פון דעלוזשן ער האט מחדש געווען שבת ער האט געלעבט אין אזא סארט קלארקייט ס'איז אויך נישט קיין שקר כ'גיי נישט אריין ער האט געלעבט אין אזא סארט קלארקייט אין אזא סארט חידוש יעצט איז ער מחדש שבת ממש כאילו, כאילו לא היה נעכט נעקסטע וואך שבת האט ער געמאכט די שבת אויך גראדע איז עס געווען איז ער שולדיג אז ס'איז גראדע געווען דאס איז א זייער א טיפע נקודה פון וואס הייסט קדושה און אפילו ווען ס'איז קדושה מיינט ניי, קדושה איז א אנדערע וועג פון זאגן ניי, מ'דארף געדענקען דאס, קדושה מיינט ראשית, קדושה מיינט די ערשטע, אויב עפעס איז אלט און אונז זענען אזוי צוגעוואוינט אז קדושה מיינט אלט, ס'איז אביסל א סתירה כמעט, קדושה אויב עס איז הייליג ווייל משה רבינו האט עס שוין געמאכט, פארקערט ס'איז נישט הייליג, ס'איז ווייניגער הייליג, ס'איז הייליג ווייל משה רבינו האט עס געמאכט און אונז מאכן די זעלבע וואס ער האט געמאכט, ממש די זעלבע, נישט די זעלבע אונז מאכן נאך, אונז זענען עס אויך מחדש. שוין, דאס איז די צווייטע נקודה וואס מען דארף געדענקען, נאכאמאל א פרייליכן שבת.